וואס נשיא דורינו דער רבי דער שווער האט דאס געטון בבית הכנסת בעת התפילה און אלע ארום האבן געזען זיין הנהגה בזה האט מען דערביי געזען א דבר הכי תמוה אז בשעת ס'איז געווען ביים זאגן הלל און מ'פלעגט נעמען דעם אתרוג דעם לולב ואתרוג איז געווען ביי אים דער סדר פלעגט פריער נעמען דעם לולב מיט די אלע ג' מינים

און מנענע זיין, און נאך די נענועים צוריק אריין לייגן אין קעסטל, נישט נאך דעם פערטן נענוע, גלייך נאכן ערשטן נענוע פלעגט ער עס אריין לייגן אין קעסטל, און די נענוע שלאחרי זה פלעגט ער נאכאמאל ארויס נעמען. וואס אט דא ווערט זיך א תמיהה הכי גדולה. כאמור לעיל, איז אראפגעבראכט אין מגן אברהם און אחרונים גאר אין נגלה ספרים. אז די ענין פון אתרוג מיט די ג' מינים איז דאס די ד' אותיות פון שם הוויה, ועד כדי כך אז בשעת ביי איינעם איז געווען א ענין של פירוד צווישן דעם אתרוג, נישט א פירוד בשעת'ן נענוע, נאר א פירוד ווען ס'האט געדארפט זיין א חיבור ביניהם, האט מען געזאגט אז ער האט מפריד געווען דעם אות. קיי אחרונה פון די פון פון די אין דעם שם הוויה, כמובן כמובא ווי דערמאנט אויכעט אין ספרים פון נגלה, און דא האט מען געזען בגלוי ובכל פעם ופעם בשעת ס'איז געווען נטילת לולב, ס'איז נישט שייך זאגן אז דאס איז געווען עפעס א שינוי אדער א טעם מיוחד וכו', אט דאס איז געווען הנהגתו הגלויה. וכאמור, אז נישט נאר ער האט נישט גענומען דעם אתרוג גלייך צוזאמען מיטן לולב, גלייך ווען ער האט אנגעהויבן זאגן הלל וכיוצא בזה, על אחת כמה וכמה אנגעהויבן די נענועים און דערנאך ממשיך געווען ביז די פערטן נענוע, אין הודו להוויה. אט אט וואס קומט נאכן ערשטן הודו לה', וואס קומט נאך דעם הודו להוויה אין די פריערדיגע, אין די ד' הודו'ס, האט זיך גלייך אריינגעלייגט אין קעסטל, און דערנאך ערשט גענומען אים צום צווייטן נענוע. וואס לכאורה האט מען געקאנט זאגן אין דערויף דעם הסבר, און אז ער אליין האט דאס באוויזן דעם טעם בדבר. ווייל מען האט געזען אויכעט בהנהגתו, די וואס האבן זיך צוגעקוקט האבן געזען אז בשעת ער האט מנענע געווען איידער ער האט אריינגעלייגט צוריק אין קעסטעלע צום טעצל אין טעצל האט ער א קוק געטאן אויפן אתרוג צו ס'איז נישט געווארן קיין קריץ ביי, און דאס קען זיין אז ס'איז געווען אויכעט א ביאור פארוואס ער לייגט עס אריין צוריק כדי עס זאל נישט זיין קיין חשש פון א קריץ, און אויכעט הסברה פארוואס ער האלט עס נישט די גאנצע צייט, ווארום בשעת ער וועט עס האלטן די גאנצע צייט איז די חשש פון א קריץ ווערט א חשש גדול יותר. מה שאין כן בשעת מע האַלט דאָס אין זמן המוכרח בעצמו, בלבד, און דערנאָך לייגט מען דאָס אַרײַן אינעווייניק, לייגט מען דאָס אָפּ באַזונדער, איז אָט אָט דעמאָלט פֿאַלט אָפּ דער ענין, פֿאַלט אָפּ דער חשש. און פֿאַרבינדן דאָס האָט מען דאָך ניט געזען בשעת ער איז געווען בתכלית ובשלימות הבריאות, צי ווי ער האט זיך דעמאלט נוהג געווען על כל פנים איך האב נישט געזעהן אבער אט אט די זאכן האב מיר געזעהן אבער דעמאלט האט מען דאך געקאנט תולה זיין מיט מצב הבריאות וואס מצד מצב הבריאות איז געווען א חשש טאמער וועט זיך די האנט א טרייסל טאן וועט דעמאלט ווערן א קריץ אין דעם אתרוג. במילא דערנאך איז אויך דא ווי די גמרא זאגט אז רב כהנא האט גענומען מאיזה סיבה שתהיה א הדס וואס איז געווען א קטוע איז דערפאר די תלמידים שלו האבן מהדר געווען אז זיי זאלן נעמען א הדס וואס ער איז אויכעט נישט קיין גאנצער וכמדובר כמה פעמים בארוכה. וויבאלד מצד דעם דיוק ומצד ההתקשרות און מצד דערויף וואס חייב אדם לומר בלשון רבו, אף על פי וואס ביי רבו איז דאס געווען מצד א סיבה וואס ער האט געזאגט הין און הין אין וכו' כמבואר אין מפרשים, אבער דער תלמיד מצד דערויף וואס ער איז געווען תלמידו איז ער טוט פונקט אזוי ווי דער רבי טוט. וואס לכאורה האט מען דאס געקאנט אויכעט מצרף זיין לזה און אף על פי וואס איז נישט ברור צו דאס איז געווען דער טעם, אבער לכאורה למאי נפקא מינה וואס דער טעם איז, וויבאלד אז דאס א דבר ברור און מ'האט געזען אט אט די הנהגה. וואס דערפאר איז זיך כמה וכמה וואס האבן מדייק געווען און זיך מתבונן געווען בזה האבן זיך אויכעט אזוי נוהג געווען אין די נטילה פון זייער לולב מיט דעם אלעם מיט אלע מינים צוזאמען אויף מפסיק זיין צווישן איין אנא מיטן צווייטן אנא וכו' כמוזכר לעיל ועד כדי כך אז מ'פלעגט אויכעט א קוק טון אויפן אתרוג צי ס'איז דאָרט ניטאָ קיין קריץ, װאָרעם אָט דאָס האָט ער געזען, מנהג הרב, װאָס אף-על-פּי װאָס לכאורה, װאָס איז עס פאַר אַ סדר נאָכמאַכן אַ רעבן בכל עניניו, האָט מען זיך אָבער געזען ביי חסידים הראשונים, אַז זיי האָבן אַזױ געטאָן, אין ענינים וואס זיי זיינען פארבונדן מיט קולות האט ער דאס ניט געטאן, און ענינים וואס זיי זיינען פארבונדן מיט דיוקים וזהירות וכיוצא בזה, איז אז מען האט געזען אז דער רבי האט אזוי געטאן האט ער זיך אויכעט אזוי געפירט. בשעת עס איז געקומען צו שנת הקהל, מען האט אנגעהויבן שטורעמען אז מען דארף באווייזן אז איצטער איז א שנה בפני עצמה, באווייזן מיט וואס קען איך דאס פועל זיין ביי זיך אז דאס זאל מיר אויכעט דערנעמען, מוז איך עפעס טון א זאך וואס איז שלא לפי רוחי, און שלא לפי טבעי, און שלא לפי הרגל שלי, און בפרט מיך אין א זאך וואס ווערט גאר א חשש צי דאס זאל ניט אנרירן חס ושלום אין דעם ענין פון התקשרות. פארלאזט מען זיך אבער אויף די ענין וואס נשיא דורינו האט מודיע געווען אז נאך איידער ער האט באקומען אנגענומען די נשיאות מאביו מיט וואס ער איז געווען זיין ממלא מקום האט ער מיט אים אפגערעדט ווי שוין אויכעט געזאגט אין ליקוטי דיבורים אז דאס זאל זיין דווקא בחסד וברחמים על אחת כמה וכמה בהנהגתו וואס איז תלוי צו אים וויבאלד אז גלוי וידוע לפניו ובפרט ווען מ'מאכט דערפון א גאנצן טומל.

טענה, און א טענה בצדק, איז דווקא דאס וויל מען באווייזן כדי נאך מערער מדגיש זיין אז דא רעדט זיך וועגן א ענין וואס א ענין עיקרי און א ענין פנימי און א ענין נפשי און א ענין גופני, אלע תוארים וואס מען זאגן וואס הייבט זיך אן מיט אן אות פון אלף בית קען מען דאס זאגן און מען דארף דאס זאגן אויפן ענין פון הקהל

בפשטות, פון פסוק און אויכעט פון די הלכות, איז דאס געווען מער ניט ווי איין מאל במשך פון גאנץ סוכות. ניט מען האט געליינט יעדער טאג, מען האט געליינט איין מאל ביום שני של חול המועד, ביום ראשון של חול המועד וכיוצא בזה. דווקא מצד דערויף וואס איצטער איז ניט אין בית המקדש קיים, איז דערפאר מאנט מען און מען שטורעמט און מען לערנט אז דאס דארף זיין דער ענין פון הקהל בכל יום ויום פון חג הסוכות, און נאך מערער אז דאס זאל עד כדי כך פועל זיין אז בשעת ס'וועט קומען דערנאך שמיני עצרת, און דערנאך שמחת תורה, און דערנאך שבת בראשית, און דערנאך די צייט ווי נשיא דורינו האט מסביר געווען אז מען דארף פאנאנדער נעמען די פאנט, פאנאנדער פאקן די פעקלעך וואס מען האט באקומען במשך פון חודש הכללי, פון חודש תשרי באקומט מען א כללית'דיגן פעקל, באקומט דערנאך די צייט אז מען דארף דאס פאנאנדער פאקן, זאל מען אויכעט וויסן און געדענקען אז דאס א שנת הקהל איז די גאנצע יאר ווערט נקרא על שם וואס אין עם געווען בזמן שבית המקדש היה קיים הקהל, דאס האט זיך אנגעהויבן בראש השנה פון דעם יאר, האט מען שוין געוואוסט אז דאס איז שנת הקהל, דארף דאס אנהאלטן דעם כל השנה כולו, ועד כדי כך ווי מען איז געזאגט אין הקהל אז ס'דארף זיין ליראה את ה' כל הימים. ביז אין אן אויפן אז דאס זאל אראפקומען אין מעשה בפועל